ט' בשבט, ראש השנה לאילנות, ה' תשע"ן ל ט, מסכת קידושין. זאגט די משנה, האישה נקנית, די פרוי ווערט נקנית צום מאן, בשלוש דרכים, דורך דריי וועגן קען זי ווערן מאורסת צו די מאן, ס'איז דאך דא צוויי זאכן אירוסין און נישואין, נאכדעם ווי ער איז איר מקדש די מאן, זי ווערט אן ארוסה, האט ער נאך נישט איבער איר אלע זכותים, אויב ער איז א כהן זי שטארבט איז ער זיך נישט מטמא, ער ירשנט איר נישט, מעשה ידיה באלאנגט נישט צו אים, דאס וואס דא שטייט נקנית מיינט מען די קנין אירוסין ווערט דורך דריי זאכן, איינס פון די דריי זאכן זאל ווערן א נשואה, דארף נאכדעם זיין חופה וקונה את עצמה און זי איז זיך קונה זי זאל ווערן צוריק אין איר רשות זאל קענען חתונה האבן צו א צווייטן בשתי דרכים דורך צוויי וועגן איז די משנה מפרש נקנית, זי ווערט נקנית צו מאן בכסף בשטר ובביאה, אדער אז דער מאן גיט איר כסף, ס'מוז נישט זיין כסף, ס'איז אויך גוט, ער גיט איר שווה כסף, און ער זאגט צו איר הרי את מקודשת לי, אדער שטר, שטר הייסט ער שרייבט אן אויף א שטר הרי את מקודשת לי, דעמאלט איז דער דין אפילו די פאפיר איז נישט ווערד קיין שווה פרוטה, אזוי ווי דאך דער דין מיט כסף, ווי מ'וועט באלד ווייטער לערנען אין דער משנה דארף עס האבן א ווערד, לויט בית שמאי א דינר, לויט בית הלל א פרוטה, אבער דארט ווי דער קנין איז בשטר איז אפילו ס'איז נישט ווערד קיין שווה פרוטה. און די זעלבע זאך ביי ביאה, ער זאגט צו איר הרי מה את מקודשת לי בביאה. איז די דריי וועגן ווערט זי אן ארוסה. פארשטייט זיך עס מוז זיין עדות ער האט איר מקדש געווען מיט כסף צי מיט שטר צי מיט ביאה, ביי ביאה מוז נישט זיין קיין עדות אויף ביאה, נאר מיר זאגן הן הן עדי יחוד הן עדי ביאה, ווייל אויב ס'נישט דא קיין עדות איז נישט די טייטש איך גלייב נישט, ער האט איר, ער זאגט האט איר מקדש געווען, און זי זאגט זי געווארן מקודש, און ער ווייסט דאך, זי ווייסט דאך זי געווארן מקודש, נאר אויב בשעת מעשה קידושין איז נישט געוועזן קיין עדות ווערט זי נישט מקודשת, מעג זי נעמען קידושין פון אן אנדערן, ס'פעלט אין די קידושין.

אדער די ווערט פון א דינר, און אויב ער גיט איר ווינציגער פאר דעם ווערט זי נישט מקודש. ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן אז דער שיעור כסף מקדש צו זיין א פרוי איז בפרוטה אדער מיט א פרוטה, א מטבע וואס הייסט פרוטה, ובשווה פרוטה, אדער א זאך וואס די זאך איז ווערט א פרוטה. וויפיל איז די שיעור פון א פרוטה? ווערט דערמאנט אז די שיעור פון א פרוטה איז וויפיל עס וועגט א שטיקל זילבער וואס איז אזוי גרויס ווי א האלבע גערשט, כסף משקל חצי שעורה, וכמה היא פרוטה? וויפיל איז דאס א פרוטה? אחד משמונה א אכטל באיסר האיטלקי, דאס ווארט איטלקי זאגט תוספות על שם איטליה של יוון, נאר מיט די קוף טרעפט מען אמאל נוספות, אין איטליה איז געווען א מטבע וואס האט געהייסן איסר, און אין דעם איסר איז געוועזן אכט פרוטות, איז די אכטל פון א איסר איז די שיעור פון א פרוטה. פארוואס איז די משנה מפורש וכמה היא פרוטה און די משנה נישט מפורש כמה דינר? זאגט תוספות צוויי טעמים. איין טעם זאגט תוספות ווייל א דינר האבן אלע געוויסט וויפיל דאס איז, א דינר כסף איז א פינף און צוואנציגסטל פון א דינר זהב. נאך זאגט תוספות ווייל די הלכה איז דאך מיט די בית הלל דארף איך מפורש זיין די ווערטער פון בית הלל.

אז זי איז א יבמה קאן זי דאך נישט חתונה האבן, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, ווי אזוי קאן זי זיך אליין קונה, זי זאל קענען חתונה האבן צו וועמען זי וויל, בחליצה, אדער זי באקומט חליצה ובמיתת היבם, אדער דער יבם שטארבט, ס'איז נישט דא קיין צווייטע יבם, דעמאלט איז זי זיך קונה. רשי. האישה נקנית לבעלה בשלוש דרכים כדמפרש ואזיל ווי די משנה איז דא מפרש והא שלוש לשון נקבה היא דאס ווארט שלוש איז לשון נקבה ווייל לשון זכר דארף קומען שלושה ובגמרא בעי און די גמרא פרעגט אמאי תנא פארוואס שטייט דא אין די משנה דאס ווארט שלוש וואס דאס איז לשון נקבה. ס'איז דאך דא א כלל דאס אויף דעם דארף מען דאך נישט קיין כלל אז פר איז זכר פרה איז נקבה איש איז זכר אישה איז נקבה איז ס'דא פארשידענע זאכן וואס די אין די זאכן איז נישט דא דער ענין זכר נקבה איז אויך די אלע זאכן ווער אנדערע גייען אריין ווערן אנגערופן מיט דעם לשון זכר, איך וויל זאגן זאג איך אויף זיי זאת, און איך וויל אין אנדערע זאג איך דאס לשון זה, רש"י דארט דערמאנט אין פרשת וישלח דערמאנט דארט רעכנט דארט רש"י אויס אין חומש עפ אפאר זאכן וואס איז סיי זכר סיי נקבה, רוח, מחנה, אש, שמש, אבער אזוי בדרך כלל איז אזוי אז די ווארט ענדיגט זיך מיט א ה' און פאר די ה' איז דא א קמץ איז עס שטענדיג לשון נקבה, למשל מיטה, מיטה איז לשון נקבה, מטה א שטעקן איז לשון זכר, ס'ענדיגט זיך נישט מיט קיין קמץ פאר די ה', ס'דא זאכן וואס איז יא עברית אבער אדער ס'ענדיגט זיך מיט א ת' איז עס לשון נקבה, אזוי ווי מחברת. און ס'איז דא נאך כללים אבער דא נישט נוגע נאר דא וויל איך נאר דאס אייך זאגן אז נארמאל איז די כלל אז עס ענדיגט זיך מיט א ה' און פאר די ה' איז דא א קמץ, די אות פאר די ה' איז דא א קמץ איז א לשון נקבה, ס'איז דא יוצא מן הכלל, אבער ביי מספר איז פונקט פארקערט, ביי מספר איז לשון נקבה ענדיגט זיך נישט מיט קיין ה', לשון נקבה איז שלש, ארבע, חמש, שש, און לשון זכר איז ענדיגט זיך מיט א ה', און פאר די ה' איז דא א קמץ, נאכמער א, שמונה, שמונה איז אויכעט לשון זכר, און שמונה מיט א סגול איז לשון נקבה, דאס אליין דער מספר אליין איז א יוצא מן הכלל, און די גמרא וועט ווייטער דערמאנען, די גמרא וועט ווייטער פרעגן, אין דעם, די בכלל, ווי תוספות זאגט עס ווייטער עמוד ב', די גאנצע תורה ווערט געזאגט בלשון זכר. אין די גמרא ווערט אויך דערמאנט אלע דינים לשון זכר כאטש ס'איז נוגע די דין סיי פאר א איש און סיי פאר א אישה, פארוואס הייב איך דא אן מיט לשון נקבה? וקונה את עצמה בשתי דרכים גרסינן, וקונה את עצמה להיות ברשותה אז זי זאל זיין אין איהר רשות, להנשא לאחר זאל קענען חתונה האבן צו א צווייטן. בכסף בשטר מפורש בברייתא בגמרא, די גמרא איז מפורש אין א ברייתא, נותן לה כסף, ער גיט איר געלט, או שווה כסף, אדער א זאך וואס איז ווערט געלט, ויאמר לה, און ער זאגט צו איר, הרי את מקודשת לי, שטר, ווי אזוי איז קידושין דורך א שטר, כותב לה על הנייר, ער שרייבט איר אויף א שטיקל פאפיר, אף על פי שאינו שווה פרוטה, אפילו ס'איז נישט ווערט קיין פרוטה, שרייבט ער אויף דעם, הרי את מקודשת לי, און רשי דערמאנט נישט דא א אז ער זאל דארף זאגן צו איר הרי את מקודשת לי בשטר, רשי זאגט נאר, ער גיט איר נאר דעם שטר, דאס איז שוין גענוג, כסף דארף ער זאגן, ווייל אויב ער וועט גארנישט נישט זאגן, אפשר גיט ער די כסף פאר א מתנה, אבער שטר, אז ס'איז דאך אנגעשריבען אויפן שטר, פארוואס ער גיט איר, און זי זעט דעם שטר, און זי איז מסכים, איז זי מקודש. ביאה, בא עליה ויאמר, התקדשי לי בביאה זו, ווייל אויב נישט, אמר לה, וואנעט ווייס איך אז ער מיינט לשם קידושין, אפשר לשם זנות? וכולהו יליף מקראי, אלעס לערן איך אפ פון פסוקים, אז מען קען מקדש זיין בכסף און בשטר בביאה לערן איך עס אפ פון פסוקים. טעמא דבית שמאי, דער טעם פון די בית שמאי פארוואס זיי זאגן בדינר, אומעדום ווייסט מען דאך לגבי דעם דין מעילה פון הקדש, לגבי אנדערע זאכן איז די שיעור פון כסף א פרוטה, פארוואס האלטן זיי דא או אז לגבי קידושין דארף זיין א דינר? מפורש בגמרא, די גמרא ווייטער מפורש, פרוטה של נחושת, די פרוטה איז פון קופער, קען זיין א רשי וויל מיט דעם באווארענען, פארוואס גייט די משנה דא א פרעגן וכמה היא פרוטה? אין אנפאנג איז דאך געווארן דערמאנט אין די משנה בכסף, קען איך דאך מיינען אז די קידושין זענען נאר מיט זילבער, און פרוטה איז דאך של נחושת, גייט די משנה דא א זאגן אז דאס איז א אכטל פון א זילבערנע מטבע פון איסר האיטלקי, איסר האיטלקי של כסף, דאס איז פון זילבער, ודמיו, און זיין געלט איז שמונה פרוטות. ה י וומ ע נקנס ל י ב ב י מיט נאכדעם ווי די יב מ איז אויף איר געקומען להיות כאשתו לכל דבר ווערט זי ווי זיין פרוי צ ל לגבי יעדע זאך ש י ב ל גרשו אחר כך אויב די יב מ וויל א גט'ן האט עס דעם זעלבן דין ווי ער וויל גט'ן זיין פרוי אין לא צריכה ממנו חליצה דארף זי פון אים נישט קיין חליצה אלא גט נאר א גט. אבל שטר וכסף אין מועילין בה מן התורה, שטר און כסף טוען נישט אויף מן התורה, אלא מדרבנן, דתקון, די רבנן האבן געזאגט אז א מענטש א יבם זאל נישט קונה זיין די יבמה גלייך מיט קנין תורה, נאר פריער זאל ער מאכן א מאמר אדער מיט כסף אדער מיט שטר, איז מדרבנן דתקון דמהני בה מאמר כדאמרינן ביבמות, פארוואס האבן די רבנן דאס אזוי מתקן געווען, איז אין יבמות דף נ ב עמוד א' ווערט דארטן דערמאנט, ווייל דא ביי אונז אין גמרא ווייטער דף י ב עמוד ב שטייט אין גמרא רב מנגיד רב האט געגעבן מלקות על ועל דמקדש בביאה, דער האט אויסגערעכנט נאך זאכן און על דמקדש בשוקא, דאס הייסט ס'איז א פריצות מקדש צו זיין בביאה, איז כאטש ביי יבמה איז דאך מדין תורה כדי קונה ווערט בלי נאר דורך ביאה, דאך האבן די חכמים פריער מתקן געווען אז פאר דעם זאל זיין א מאמר, דאס ווארט מאמר ווערט אנגערופן וואס די חכמים האבן געזאגט ס'זאל העלפן אדער כסף אדער שטר, דאס זאגט דא אט דער רשי, די רבנן האבן עס מתקן געווען, אבל אינו גומר בה, דער מאמר טוט נישט ענדיגן אז זי זאל זיין אינגאנצן זיין ווי ער האט זי שוין מייבם געווען להיות יורשה זאל איר ירש'ן און מטמא לה, ולא, און דער מאמר טוט נישט אפ לפטרה מן החליצה אז נאכדעם ווען ער האט געגעבן א מאמר און ער וויל איר גט'ן איז נישט גענוג דאס וואס ער וועט איר געבן א גט, ער מוז איר געבן א גט צו די מאמר און א חוץ דעם חליצה אראפנעמען די זיקה, אלא עס טוט דאך אפ לפוסלה על שאר אחיו, נאכדעם ווי יענער האט איר געגעבן געמאכט א מאמר, קען שוין דער אנדערער פון די ברידער נישט

און מאי שנא התם, און ביי דעם צווייטן פרק דתני, ער לערנט האיש מקדש, די מסכתא הייסט מסכת קידושין, דאס הייסט איז אזוי ווי ער לערנט, איך זע דאך ער הייבט טאקע אן דארט האיש מקדש, און איבעראל ווערט דערמאנט דאס לשון קידושין, אויב אזוי פארוואזשע הייבט זיך דא אבער אן צוען מיט דעם לשון קנין? קנין דאס איז דאך נישט קיין זאך וואס איז נאר ביי א אישה, קנין דאך דא ביי אסאך זאכן, ביי א אישה פאסט זיך בעסער צו זאגן דאס לשון קידושין. ענטפערט די גמרא, משום דקא בעי למיתני כסף, ווייל איינס פון די קנינים פון א אישה איז דאך כסף, וויל ער דאך מיר לערנען כסף. וכסף מנלן, פון וואנעט ווייסן מיר אז א אישה ווערט נקנה מיט כסף? גמר, איך לערן אפ א גזירה שוה, קיחה קיחה, משדה עפרון. ביי קידושין שטייט קיחה און ביי שדה עפרון שטייט קיחה, זאגן מיר אזוי ווי דארטן איז געווען דער קנין מיט כסף אזוי ביי אישה קען זיין א קנין דורך כסף. כתיב הכא ביי א אישה שטייט כי יקח איש אישה, וכתיב התם און דארטן שטייט נתתי כסף השדה קח ממני, דארט שטייט אויך דערמאנט דאס לשון קיחה. תוספות זאגט אין אמת'ן ס'איז דאך נישט גלייך, דא גייט ארויף די כי יקח אויף וועלכע זאך? אויף דער אישה, און דארטן אויף וועלכן גייט ארויף די קח איז דאך נישט אויף די זאך מ'איז קונה, די קח גייט דאך נישט ארויף אויף דעם שדה, נאר די קח גייט דאך ארויף אויף די געלט, נאר ער דארף נאר געפינען א לשון קיחה, כאטש אין אמת'ן ס'איז נישט גלייך. וקיחה איקרי קנין,

אז א אישה ווערט נקנה פון כסף ווייס איך דאך פון דעם לשון קיחה וואס דאס לשון קיחה הייסט קנין. תני, דעריבער טוט ער מיר שוין דא אנלערנען האישה נקנית. וועל איך שוין דרך אגב וויסן, פון וואנען ווייס איך דעם קנין פֿון כּסף, נקנית, פֿון דעם װאָס ער איז משנה, אין אמתן דאַרף דאָך שטײן דאָ אַ לשון קידושין, אַזױ װי שטײט אין װײַטער האיש מקדש די מסכתּא הײסט קידושין. ער איז משנה צו זאָגן דאָס לשון נקנית, װעל איך שױן װיסן פֿאַר װאָס, װײַל דעם קנין כּסף לערן איך אָפּ פֿון דעם אָרט. פֿרעגט די גמרא, אױב ס'איז דאָך אַזױ, אַז דאָ מוז איך לערנען

לערנט ער דאס לשון פון די רבנן, ומאי לישנא דרבנן, וואס איז דאס וואס איז דאס לשון מקודשת, דאס ווארט מקודשת הייסט דאסר לה, ער טוט איר אסר'ן אכולי עלמא אויף דער גאנצער וועלט כהקדש, דאס ווארט קדוש איז די טייטש אפגעשיידט מופרש און מובדל, און ווי תוספות טייטשט אפ הרי את מקודשת, דו ביסט אפגעשיידט פון דער גאנצער וועלט, לי, מיט דעם וואס דו ביסט צו מיר. דאס ווארט קדושה טרעפט מען דאך אין לעומת זה אויכעט, מען טרעפט עס ביי כלאי הכרם, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע, צי עס שטייט לא יהיה. קדש, דאס ווארט קדש איז די טייטש אפגעטיילט, און דאס איז א לשון פון די רבנן. פרעגט די גמרא, ריכטיג, פארוואס ווייטער שטייט קידושין און דא קנין, דאס איז גוט, אבער וניתני הכא האיש קונה, אזוי ווי דער צווייטער פרק הייבט ער דאך אהן, האיש מקדש, זאל ער אויך דא לערנען, האיש קונה, ווייל ווער מאכט די מעשה קידושין? די מעשה קידושין מאכט דער מאן, און זי איז מסכים. ענטפערט די גמרא, משום דקא בעי למיתנא סיפא, ווייל ער וויל מיר לערנען אין די סיפא, וקונה את עצמה. זי איז זיך קונה בדידה, דארטן רעדט מען דאך פון איר, וקונה את עצמה, תנא נמי רישא, לערנט מען אויך אין דער רישא בדידה. פרעגט די גמרא ווער הייסט דיר לערנען אין דער סיפא בדידה, וניתני זאל מיר שטיין האיש קונה, אין דער רישא זאל מען רעדן וועגן אים האיש קונה, ומקנה, אין דער סיפא וועט ער מיר לערנען ומקנה אותה, לעצמה בשתי דרכים, ענטפערט די גמרא, משום דאיכא מיתת הבעל, ווייל איינס פון די צוויי זאכן וואס זי איז זיך קונה איז דאך מיתת הבעל, דלאו איהו קא מקני, וואס נישט דער מאן מאכט דאס, מן שמיא הוא דמקני לה,

ואיבעית אימא, דו ווילסט וועל איך דיר זאגן, אי תנא קונה, זאל מיר געווען שטיין האיש קונה, הוה אמינא וואלט איך געוואלט מיינען אפילו בעל כרחה, אפילו בעל כרחה ווערט זי אויך מקודש, תנא דעריבער לערנט ער מיר האשה נקנית, דמדעתה אין, אז זי וויל אין, שלא מדעתה לא. וואס איז די הוה אמינא פון גמרא צו זאגן אז מען קען גיין א פרוי מקדש זיין בעל כרחה? וואס ער דארף מיר דערציילן אז מען קען נישט בעל כרחה? אבער אין אמת'ן איז טאקע דא א גמרא, די גמרא איז אין בבא בתרא דף מ ח עמוד ב, דארט וויל טאקע די גמרא זאגן אז מדין תורה ווערט זי נקנה בעל כרחה. וואס הייסט דאס? ס'דא א דין אז מען האט איינעם געצווינגען אז ער זאל פארקויפן זיין הויז, ער זאל פארקויפן זיין פעלד, ער וויל נישט פארקויפן, מען האט אים געצווינגען, איז אויב בשעת דעם קנין זאגט ער אז ער וויל, זאגן מיר תליוהו וזבין, אז מען האט אים געצווינגען און ער פארקויפט, איז זביניה זביני, איז די פארקויפונג א פארקויפונג, כאטש איך ווייס דאך ר'איז פריער נישט באשטאנען, נאר אויב ר'האט שפעטער געזאגט אז ווייל ער האט נישט מוסר מודעה געווען אז דאס איז נאר צוליב צוואנג, קען זיין ער איז שוין יעצט מסכים, איז דארטן דא א שאלה אין גמרא, ווי וועט זיין איינער האט געצווינגען א פרוי, האט ער מיט מיט זייטיגע סאנקציעס אז זי מוז באשטיין צו ווערן צו אים מקודש, און זי וויל נישט, נאר זי האט דאך נישט קיין ברירה, האט ער איר מקדש געווען, ס'איז אויך געווען אזא אופן תליוה וקדיש, איז דאך דא א מאן דאמר וויל זאגן אז אזוי ווי איך זאג תליוה וזבין זביניה זביני איז די זעלבע זאך קידושיו קידושין נאכער זאגט דאך די גמרא ניין הוא עשה שלא כהוגן אפילו איך זאל זאגן מדין תורה דארפן די קידושין קענען זיין קידושין אבער ווייל ער האט געטון שלא כהוגן אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה האבן די רבנן מפקיע געווען, אז זיי האבן געמאכט די געלט הפקר, אז די קידושין זענען נישט קיין קידושין. פארשטייט זיך דאס וואס די פרוי זאגט אז ס'איז געווען צוואנג, דאס איז גארנישט ניט, קאן זיין, נאר מען מיינט אז ס'איז דא א באווייז אז ס'איז געווען צוואנג, א בעל כרחה, איז אפילו בשעת קבלת קידושין האט זי געזאגט זי וויל נאר אויב איך ווייס ס'איז געווען מחמת אונס, דאס הייסט בעל כרחה, איז די קידושין נישט קיין קידושין, איז ס'זאל מיר געווען שטיין האיש קונה וואלט איך געמיינט בעל כרחה קען מען אויך. פרעגט די גמרא, ומאי איריא דתני שלש? פארוואס הייבט זיך אן די משנה האשה נקנית בשלוש דרכים, ליתני זאל מען לערנען שלושה, וואס איז בעסער שלושה? זאגט תוספות, ווייל די גאנצע תורה טרעפט מען רעדט מען בלשון זכר, דארף מען דא אויך דערמאנען, דא האנדלט זיך דאך דרך, דארף איך אויך זאגן נישט מיטן לשון שלוש וואס דאס איז לשון נקבה, נאר מיט שלושה. ענטפערט די גמרא, משום דקא בעי למיתני דרך, ווייל ער וויל מיר לערנען אין דער משנה דאס ווארט דרך, ודרך לשון נקבה, דרך איז לשון נקבה, דכתיב ס'שטייט אין פסוק, והודעת להם, זאלסט מאכן וויסן צו זיי, את הדרך דעם וועג ילכו בה, וואס זיי וועלן גיין אין איר, איז ווייל עס קומט מיר דרך. דעריבער זאגט מען שוין שלוש, אויך ווייל דרך איז לשון נקבה פאסט זיך אויף דעם צו זאגן שלוש, אזוי ווי איך זאג שלוש פרות, שלושה פרים, דער מספר באציט זיך דאך אויף דעם עצם, גיי איך דאן זאגן אויב דער דער עצם איז זכר, זאג איך דער מספר אויך זכר, איז דער דער ווארט דער שם נקבה איז דער מספר אויך נקבה. פרעגט די גמרא, ואלא וועל איך דיר פרעגן, הא דתניא דאס וואס מיר האבן געלערנט, בשבעה דרכים, וואס איז דאס שבעה? שבעה איז דאך א לשון זכר, שבעה איז א לשון זכר, בודקין את הזב. א זב איז מען בודק ווייל דער דין איז אז אויב די זיבה קומט מחמת אונס האט ער דעם דין ווי א בעל קרי און ס'ביי אים דא טומאת ערב ווי איז אבער אז עס קומט נישט מחמת אונס און ער האט געזען דריי ראיות באקומט ער דעם דין זב און ער ווערט נישט ריין דווקא אויב נאכדעם איז געוועזן זיבן טעג וואס ער האט נישט געזען קיין זיבה אפילו ער האט געזען צוויי ראיות איז אויך אזוי דער דין נאר דער חילוק פון צוויי ראיות ביז דריי איז לגבי דעם קרבן איז מיט זיבן וועגן איז מען בודק דעם זב, מ'איז אים בודק צו אפשר די סיבה איז געוועזן ער האט צופיל געגעסן, צופיל געטרינקען, אדער אפשר נישט צופיל נאר דאס איז אזיין מאכל אדער אזיין געטראנק וואס דאס קען ברענגען צו זיבה, מ'איז אים בודק אפשר סקומט פון א קראנקהייט אדער האט געטראגן א צו שווערע משא אויף זיך אדער האט געגעבן ווי מזאגט א צו שטארקן שפרינג אדער מראה וואס ער האט דארט געזען און אדער ס'איז געווען הרהור, איז אויב די סיבה איז געווען פון דיע זאכן האט ער נישט דעם דין פון זב, ווייל עס שטייט אין פסוק יהיה זב מבשרו טייטש איך מאליו ולא מחמת אונס. איז שווער ניתני זאלן מיר לערנען דארטן שבע, זאלן מיר דארט לערנען א לשון נקבה שבע. פארוואס זאלן מיר אזוי לערנען? ווייל עס שטייט דאך דרכים. ענטפערט די גמרא, משום דקא בעי למיתני דרך, ער וויל דארטן לערנען דרך, אזוי עס שטייט דאך דארטן דרכים, ואשכחן דרך, מיר טרעפן דאס ווארט דרך, דאיקרי לשון זכר, ס'ווערט אמאל אנגערופן לשון זכר, דכתיב עס שטייט בדרך אחד, שטייט נישט דרך אחת נאר שטייט אחד, יצאו אליך וועלן זיי ארויסגיין צו דיר, האלטן מלחמה ובשבעה דרכים, מיט זיבן וועגן, ינוסו וועלן זיי אנטלויפן לפניך פאר דיר, דארט שטייט שוין אויך די ראיה אז ס'איז לשון זכר איז איינמאל פון אחד, און אויך איז די ראיה פון די ווארט שבעה, פרעגט די גמרא אי הכי, אויב אזוי, קשו קראי אהדדי, אט האסטו געזאגט פון פסוק והודעת להם את הדרך ילכו בה, איז ס'לשון נקבה, און דא בדרך אחד, ס'לשון זכר. וקשיא נמי מתניתין אהדדי, אין די משניות איז אויך שווער איינס אויף די אנדערע, ביי אונז אין דער משנה שטייט האישה נקנית בשלוש דרכים, טייטש איך דאך אז ס'איז לשון נקבה, און דארטן שטייט בשבעה דרכים בודקים את הזב אז ס'איז א לשון זכר. זאגט די גמרא, קראי אהדדי לא קשיא, די פסוקים איז נישט קיין קשיא, הכא דבתורה קאי, דא דער פסוק והודעת להם את הדרך ילכו בה, רעדט מען דאך בתורה, ותורה איקרי לשון נקבה, תורה ווערט אנגערופן לשון נקבה, דכתיב שטייט אין פסוק, תורת השם תמימה, שטייט נישט תמים נאר תמימה, משיבת נפש. קורסיוו לא, דעריבער שטייט דארטן בלשון נקבה סא דרך ילכו בו הארס אן ד במלחמה כוה בדרך אחד יצא אליך רצח תחת פאר א מלחמה דדרכו של איש לעשות מלחמה די דרך פון א איש איז צו מאכן א מלחמה ואין דרכו של אישה לעשות מלחמה קורסיוו לא שטייט בלשון זכר

דדרכו של איש ליבדק, מ'איז נאר בודק א איש א זב, ואין דרכו של אישה ליבדק, דהא אישה נמי באונס מיטמאה, א אישה ווערט באונס אויך טמא, ממילא אז ס'שטייט דארטן בודקין רעדט מען דאך נאר פון א איש, תני, דעריבער לערנט ער מיר לשון זכר. די תוספות רעדט שוין דא פון דעם אז מ'טרעפט דאך אסאך זאכן וואס די זאכן זענען סיי לשון זכר סיי לשון נקבה. פרעגט די גמרא, מאי טעמא תני שלש, פארוואס לערנט ער מיר שלש, וואס שלש איז דאך א לשון נקבה, זאגסטו משום דרכים, ווייל ער לערנט מיר דרך, דעריבער לערנט ער מיר שלש, ניתני דברים, זאל ער מיר לערנען דברים, וניתני שלושה, נאר זאל מען לערנען שלושה, און מיט וואס וועט זיין בעסער, ווייל דער סדר פון גמרא איז אימער די, מ'דערמאנט דאס ווארט דברים, נישט דאס ווארט דרכים. יעצט שטעל איך זיך דער עיקר פארוואס שטייט דרכים, זאל מען שטיין דברים. ענטפערט די גמרא, משום דקא בעי למיתני ביאה, ער וויל מיר לערנען איינס פון די דריי זאכן וואס אישה נקנית איז דאך ביאה, און ביאה איקרי דרך, ביאה ווערט אנגערופן דרך, דכתיב שטייט אין פסוק ודרך גבר בעלמה כן דרך אישה מנאפת, דעריבער לערנט ער מיר מיט דעם לשון דרך, פרעגט די גמרא, הא תינח ביאה, ביי ביאה פאסט זיך צו זאגן דאס לשון דרך, אבער כסף ושטר מאי איכא למימר, דארטן וואס פאסט זיך צו זאגן דרך? ענטפערט די גמרא, משום ביאה, ווייל ביי ביאה פאסט זיך עס לשון דרך, לערנט ער שוין דאס אויף כסף ושטר אויכעט, פרעגט די גמרא ותנא תרתי אטו חדא, ווי קען דאס זיין? ביי כסף און שטר פאסט זיך בעסער דאס לשון דבר, דאס לשון דרך פאסט זיך נאר ביי ביאה, איז ער משנה ביי צוויי זאכן צוליב איינעם? איך דארף דאך גיין נאכן רוב, און ביי די רוב ביי כסף און שטר פאסט זיך דאך צו זאגן דאס לשון דבר. ענטפערט די גמרא, הנך נמי, כסף און שטר איז אויך צורך ביאה נינהו, ואיבעית אימא דו ווילסט זיך דאס זאגן, הא מני רבי שמעון היא דער תנא פון אונזער משנה וואס ער דערמאנט ביי קדושי אישה א לשון דרך, דאס גייט ווי רבי שמעון, וואס רבי שמעון זאגט אז דער ענין פון קדושין דאס איז א ענין פון אורח דעלמא, פון דרך ארץ. דתניא האבן מיר געלערנט רבי שמעון אומר רבי שמעון זאגט, מפני מה אמרה תורה, פארוואס זאגט די תורה כי יקח איש אישה ולא כתב, פארוואס שטייט נישט אין די תורה כי תלקח אישה לאיש, מפני שדרכו של איש לחזור על אשה, דער סדר דער איש זאל נאכזוכן א אישה, ואין דרכה של אישה לחזור על איש, משל ס'א משל לאדם שאבדה לו אבידה, א מענטש וואס האט פארלוירן אן אבידה, מי חוזר על מי, ווער גייט נאך, צי דער מענטש וועלט, צי די אבידה גייט נאך דעם מענטש, צי דער מענטש גייט נאך די אבידה, בעל אבידה, דער וואס האט פארלוירן, מחזר גייט נאך על אבידתו, איז דא אויכעט, זי די פרוי איז דאך אחת מצלעותיו זיין אבידה, דעריבער גייט ער נאך איר נאכזוכן, ממילא זיי זאגט ער דאך דרכו של איש לחזור ביי דעם ענין קידושין זאגט ער אז ס'איז א ענין פון אורח ארעא דעריבער לערנט ער מיר שוין מיט דעם לשון דרך פרעגט די גמרא לויט ווי דו זאגסט יעצט דא אז די דרך האט א טעם ווייל עס פאסט זיך ביי קידושין וועל איך דיר פרעגן והא דאסניי דאס וואס מיר האבן געלערנט בז' דרכים בודקין את הזב ליתני דברים

פרעגט די גמרא והא דתנן דאס וואס מיר האבן געלערנט אתרוג שוה לאילן בג' דרכים, מיט דריי דינים איז אתרוג גלייך צו א בוים, דער דין ערלה גייט נאר אן ביי א בוים אז די ערשטע דריי יאר זענען די פירות אסור בהנאה, גייט עס אויך אן ביי א בוים פון אתרוג די פערדע יאר איז דא א דין טאר מען נישט עסן די פירות מען דארף עס ארויפטראגן ירושלים אדער עס אויסלייזן נטע רבעי דאס גייט אויך אן ביי א אתרוג אזוי ווי ביי אנדערע ביימער נאך א דין אז לגבי שמיטה איז דא א חילוק פון א בוים ביז ירקות דער דין שמיטה גייט אהן סיי ביי א בוים און סיי ביי ירקות, ביי א בוים וועט זיין אז די פירות, די חנטה פון די פירות איז געוועזן אין זעקסטן יאר, און איך רייס אראפ פון דעם בוים אין שמיטה יאר, גייט אויף דעם נישט אהן קיין קדושת שביעית, ווייל איך גיי נאך די חנטה. ביי א ירק

ענטפערט די גמרא, משום דבעינן מיתני סיפא, ווייל ער וויל מיר לערנען די סיפא ולירק בדרך אחד, מיט איין זאך האט עס דעם דין פון אתרוג בוים, נישט ווי א אילן, נאר ווי ירק. לגבי וועלכע זאך איז דאס די דין איז דאך נישט אלע יארן גייען אן די זעלבע מעשרות, די ערשטע יאר נאך שמיטה גיט מען א חוץ מעשר ראשון שיידט מען אפ מעשר שני, מען גיט עס נישט אוועק מען טראגט עס ארויף אין ירושלים, די זעלבע זאך איז די צווייטע יאר מעשר ראשון און מעשר שני, די דריטע יאר איז אויפן ארט פון מעשר שני גיט מען מעשר עני, די זעלבע זאך די זעקסטע יאר. און ווי וועט זיין די חנטה פון די פירות איז געוועזן דעם צווייטן יאר, און אראפגעריסן די פירות פון בוים האב איך דעם דריטן יאר, ביי א בוים גיי איך דאך נאך די חנטה ווי עס וואקסט ארויס די פירות, מיר האבן דאך צוטאן, היינט איז דאך ראש השנה לאילנות חמשה עשר בשבט, האט דאך אויך פארבינדן מיט די זאכן פון מעשרות, איז איז ביי די אויב ס'איז געווען וועל איך דארפן אפשיידן מעשר שני, ווי איז אבער ביי ירק, ביי ירק קוק איך אויף די שנת הלקיטה, וועט דארפן דעמאלט זיין מעשר עני, איז לגבי איין זאך איז ירק גלייך איז אתרוג גלייך צו ירק, דעריבער לערנט ער מיר ווייל לערנט ער מיר דארט אין בדרך אחד לערנט ער אין די רישא אויכעט בג' דרכים, פרעגט די גמרא סיפא נמי ניתני דבר, לערן די סיפא אויכעט ולירק בדבר אחד, וועסטו לערנען אין די רישא אתרוג שוה לאילן בג' דברים, ענטפערט די גמרא התם הא קמשמע לן דארטן גייט ער מיר דאס דערציילן. דדרכיה דאתרוג כירק, דעריבער זאגן מיר ביי א אתרוג לגבי מעשר גיי איך נאך לקיטה ווייל דער סדר פון אתרוג איז מיט דער זאך ווי ירק אין אמת'ן מדין תורה גייט אהן דער דין פון מעשר נאר גורן ויקב, ס'גייט נאר אהן אויף די חמשת מינים, און און אויף ס'הייסט מיני דגן, און עס גייט אהן אויף שמן און אויף יין. דאס וואס אנדערע פירות דארף מען געבן מעשרות איז מדרבנן, ובפרט נאך ירקות וואס מען דארף געבן מעשר איז אויך מדרבנן, האבן די חכמים געזאגט אזוי. אז ווען חכמים האבן זייער זאך מתקן געווען מען זאל געבן מעשר פון אנדערע ביימער און פון ירקות, אז דיע ביימער וואס ס'איז זיי גענוג די וואסער פון רעגן, מען דארף זיי נישט באוואסערן, ביי דיע ביימער זאל איך גיין בתר חנטה, ווייל די טייטש איז דאך אזוי, ס'האט אין זיך פריער אריינגענומען שוין דעם כח הצמיחה, דעם זאפט אויף שפעטער. ווי איז אבער דיע זאכן וואס ס'נישט גענוג קיין רעגן וואסער, מ'דארף עס באוואסערן אויכעט, אזוי ווי א בוים פון אתרוג, האט ער דעם זעלבן דין ווי ירק, וואס א זאך וואס איך דארף כסדר באוואסערן, ס'האט נאך אין זיך נישט אריינגענומען גענוג זאפט, נאר ווען דארף איך עס ווידער באוואסערן ווען? דעם דריטן יאר, די שנת הלקיטה, דארט גיי איך בתר לקיטה, דאס איז די טייטש.

אף אתרוג, די זעלבע זאך ביי א אתרוג, דרכו לגדול על כל מים, א אתרוג איז נישט גענוג רוב גשמים, רוב מים, רעגן וואסער, נאר מען מוז אים באוואסערן, איז אויך דער זעלבער דין ובשעת לקיטתו עישורו, דעריבער פאסט זיך שוין דא אויף צו זאגן, ולירק בדרך אחד, ביידע האבן דאך דעם זעלבן דרך אז ביי ביידע וואקסן זיי אויף וועלכן? על כל מים.